שלום וברכה טייערע אידן, צו געזען און געהערט וואס ס'וועט אם ירצה השם זיין אזא וועכנטליכע קורצע איבערזיכט מיט א משהו מער פרטים אויף עפעס א נייעס וואס שפילט זיך יעצט אפ די טעג איז אויפן סדר היום מיט אביסל מער פרטים ווי די ספר הדברים אליינס וואס ר' זלמן ווידער טוט אויף אן אויסגעצייכנטן אופן און די וואך לאמיר אריינקוקן אביסל אין די סופרים קאורט, בעיקר די פראצעדור וויאזוי ס'גייט צו אויפצונעמען א פרישן ריכטער אינעם סופרים קאורט. איז א זיץ אינעם העכסטן געריכט פון אמעריקע איז ליידיג געווארן דעם פארגאנגענעם ראש השנה, און דער פרעזידענט האלט יעצט אינמיטן אויסקלויבן א פרישן קאנדידאט צו ערזעצן דעם ליידיגן זיץ אינעם העכסטן געריכט פון די פאראייניגטע שטאטן. סאו קודם וואס איז די סופרים קאורט? סופרים קאורט איז כמשמעו די העכסטע געריכט אינעם אמעריקאנער געריכט סיסטעם. די געריכט סיסטעם איז איינע פון די דריי פליגלען פון די, וואס איז צאם פון וואס די אמעריקאנער רעגירונג איז צאמגעשטעלט. ס'איז דא די קאנגרעס און סענעט, ס'איז דא די דאס ווייסע הויז, די פרעזידענט און זיין קאבינעט, און נאכדעם איז דא די געריכט סיסטעם. דאס העכסטע געריכט ווי די נאמען זאגט זאגט עס. איז די להבדיל צו געבן א מושג פון אונזער לעבן איז עס אזוי ווי די די סנהדרין הגדול בירושלים ווייסט מען בזמן שבית המקדש היה קיים איז זענען געווען בתי דינים אין אלע שטעט און נאכדעם איז געווען די העכסטע כל דבר הגדול יביאו אליהם אז א שווערע זאך וואס וועט נישט קענען אנטשידן ווערן דורך איינע פון די קלענערע בתי דינים דורך אין לענגאויס דאס לאנד לענגאויס ארץ ישראל. ווערט געברענגט פאר די פארן גרויסן סנהדרין וואס איז געזיצן נעבן די עזרה אין ירושלים, להבדל אלף אלפי הבדלות איז די העכסטע געריכט אין אמעריקע דינט בערך אזא תפקיד, אגב מ'האבן מיר שוין אמאל ארום גערעדט אויף על רגל אחת אז די פאונדינג פאדערס די גרינדערס פון די פאראייניגטע שטאטן וואס האבן אוועק געשטעלט די סטראקטשער וויאזוי אמעריקע זאל לויפן האבן געשעפט אסאך אידעעס און אינספירעישן אינספיראציע פון אונזער תורה, פון די סיסטעם וויאזוי די תורה שטעלט אוועק וויאזוי א גאווערמענט דארף לויפן, איז יתכן אז דאס קומט אויך פון דארטן. איז די עיקר אויפגאבעס פון די פון דאס העכסטע געריכט אין אמעריקע איז קודם צו אויסטייטשן דאס געזעץ, געזעצן ווערן דורכגעפירט דורך די סענאט און קאנגרעס, וואס זיי דינען ווי די לעגיסלאטיווע אפטיילונג פון די אמעריקאנער רעגירונג. דארטן ווערן געזעצן געמאכט, זיי ווערן פארגעשלאגן, געברענגט פאר אן אפשטימונג, און טאמער באקומען זיי א רוב, ווערט עס געזעץ. נאכדעם איז די אויפגאבע פונעם העכסטן געריכט אויסצוטייטשן דאס געזעץ, קודם זיכער צו מאכן אז ס'שטימט מיט די קאנסטיטוציע, פון די פאראייניגטע שטאטן, די קאנסטיטושען איז די יסוד, ס'איז אזוי ווי די סטרוקטור, די מבנה אין וואס יעדע אקט, יעדע געזעץ דארף אריינגיין, ס'דארף מיט דעם שטימען, טאמער שטימט עס נישט איז במילא דאס געזעץ אטאמאטיש נוליפייד, ס'איז נישט דא אזא זאך, ס'קען נישט געשען, ס'איז דא אזוי ווי די כללים, איז אין דעם זינען איז דאס העכסטע געריכט ווי די שומר הפתח וואס מאכט אפ אז שומר הפתח פון פון אמעריקאנעם געזעץ איז ס'לאזט אריין דעם און ס'ווארפט ארויס דעם וואס באלאנגט נישט דארטן איז דאס איינס. און נאכדעם איז עס אין פשוט'סטן זין פונעם ווארט אז ווען א מענטש גייט פאר א געריכט מיט א צווייטן האט א דין תורה לאמיר עס אזוי באצייכענען מיט אונזער לשון און ער איז נישט צופרידן מיטן פסק וואס די קאורט האט ארויסגעגעבן ער האלט אז ס'איז אומ'יושר'דיג וואס עס זאל נאר נישט זיין האט ער א ברירה צו אפעלירן צו אן העכערן געריכט, איז ס'דא אזא היערארכיע פון געריכטן, ס'דא די קלענערע, א נידריגערע, א העכערע, א העכערע, די העכסטע איז די סופרים קאורט אין וואשינגטאן די-סי. דארטן איז דאס לעצטע פלאץ וואו א מענטש קען אפעלירן, סוף כל סוף, ער דארף דורכגיין דעם גאנצן סדר, און דארטן איז די העכסטע פלאץ, די לעצטע פלאץ וואו א מענטש קען אפעלירן זיין א פסק פון א נידריגערן געריכט. נאך איין וויכטיגע, הגם נישט אזא אפטע ערשיינונג, וואס איז אויך א אויפגאבע, און ס'איז אויך אינעם תחום המושב פון די סופרים קאורט, איז זיך אפצוגעבן מיט געריכטליכע, געזעצליכע, פראבלעמען וואס פארמישן אמבאסאדארן און דיפלאמאטן פון אמעריקע, און אויך ווען ס'איז דא געפעכטן צווישן שטאטן, צווישן אמעריקאנער סטעיטס, אין אזא פאל, יעדע סטעיט האט דאך זיין אייגענעם געריכט, זיין אייגענעם געריכט סיסטעם. טאמער אבער די סטעיטס צווישן זיך האבן עפעס א דין, א געפעכט, ווערט די ענין געברענגט פארן סופרים קאורט. יעצט דאס אז ס'דארף זיין א סופרים קאורט, דאס איז א כלל וואס גייט צוריק צו די יסודות פון די פאראייניגטע שטאטן. וויפיל ריכטער ס'זאלן אבער זיין אויפן סופרים קאורט, דאס ווערט נישט דערמאנט אין די קאנסטיטושן. און קאנגרעס האט א ברירה צו שטימען דערויף וויפיל ס'זאל זיין, ס'זאל זיין מער, ס'זאל זיין ווייניגער, און ס'זענען שוין געווען צייטן ווען די גאנצע סופרים קאורט איז באשטאנען פון נישט מער ווי זעקס ריכטערס, אבער זייט עיטין סיקסטי ניין, אכצן הונדערט ניין און זעכציג, איז די סופרים קאורט באשטאנען פון ניין ריכטערס, וואס ס'נעמט אויכעט אריין די טשיף דזשאסטעס, ס'הייסט די הויפט ריכטער. די הויפט ריכטער האט נישט מער מאכט, מער געזעצליכע מאכט און מער געריכטליכע מאכט ווי זיינע קאלעגן די אנדערע אכט ריכטערס פונעם סופרים קאורט, און די עיקר אויפגאבע פון אים איז כאילו צו זיין דער וואס פירט אן די סעסיעס פונעם סופרים קאורט, עס דארף דאך זיין עימיצער וואס מאכט אפ, איינער דארף עס פירן, ווען ס'איז דא מער ווי איין מענטש דארף זיין א פירער, ער איז כאילו די פירער. ער רופט דעם סדר היום און ער זיצט אויפן אויבן אן, לאמיר עס אזוי באצייכענען. ס'איז אבער יא דא איין כח וואס דער הויפט ריכטער פונעם סופרים קאורט האט יא, איז אז ער וועט באשטימען ווער ס'זאל אפשרייבן דעם פסק. צו לאמיר זאגן אז ס'איז געקומען עפעס א געריכטליכער ענין פארן סופרים קאורט, די ריכטערס האבן געשטימט דערויף און רוב די מערהייט האלט אזוי און אזוי, יעצט איינער דארף דאך אראפשרייבן דעם פסק, וועט דער הויפט ריכטער האט דאס רעכט צו באשטימען ווער ס'זאל זיין דער וואס שרייבט עס אראפ, און דאס קען ברענגען תוצאות ווייל די ווערטער וואס מ'נוצט וויאזוי די פסק ווערט אראפגעשריבן דאס קען אסאך אויסמאכן ווייל יעדעס ווארט דארף ווערן געוואויגן און געמאסטן ווייל ס'קומט שפעטער אונטער און דאס מאכט זיך כסדר אז ס'קומען אונטער אנדערע פאלן ענדליך צו דעם וואס מ'פסק'נט אויפ'ן סמך פון א פריערדיגע פסק וואס די סופרים קאורט האט ארויסגעטראגן אינעם עבר, איז ס'איז כמעט נישט דא אזא זאך אז צוויי פעלער זאלן זיין ממש דומה איינס צום אנדערן, אין אזא פאל גייט מען און מ'קוקט צוריק צו א פריערדיגע ענליכע פסק פון א ענליכן פאל, און די ווערטער וואס מ'נוצט און די אופן וויאזוי די פסק ווערט פרעזענטירט קען אסאך אויסמאכן לגבי נאכפאלגענדע שפעטערדיגע אנדערע פאלן וואס ווערן אויפגעברענגט אין די צוקונפט.

און די קאנדידאט וואס די פרעזידענט האט באשטימט אויפגענומען דארף ווערן נאכדעם באשטעטיגט דורכן סענאט, און די ריכטער בלייבט נאכדעם דינען אויף דעם אמט פארן גאנצן לעבן אדער ביז ביז ער אדער זי באשטימט, מאכט אפ, צו רעזיגנירן. ס'איז דא נאך איין פאל ווי א ריכטער קען ענדיגן פריצייטיג זיין קאריערע, דאס איז טאמער יענער ווערט אימפיטשט דורך קאנגרעס, ס'הייסט אז ער האט באגאנגען א עוולה וואס קאנגרעס קוקט עס דורך, און מען שטימט אפ דערויף, און טאמער די באשלוס איז אז ס'איז גענוג ערנסט, דעמאלטס ווערט יענער אימפיטשט, ארויסגעווארפן פון אמט. און דא זעט מען אויכעט איינע פון די זייער שטארקע יסודות פון די אמעריקאנער סיסטעם, און דאס איז וואס מען רופט די טשעק ענד בעלענסעס, אז די דריי אפטיילונגען פון די רעגירונג זאלן זיך האלטן א חשבון, א קאנטראל, איינער אויפ'ן אנדערן, אז קיינער זאל נישט באקומען די ענדגילטיגע מאס מאכט איז די סופרים קאורט ווי געזאגט בלייבט מיטן כח אויסצוטייטשן אדער אפילו אפווארפן געזעצן אויף וואס קאנגרעס שטימט אפווארפן טאמער איז עס נישט אויסגעהאלטן לויט די קאנסטיטוציע און אויסטייטשן הייסט אז קאנגרעס קען טאקע אפמאכן וואס דאס געזעץ איז די סופרים קאורט קען אבער נאכדעם אויסטייטשן וואס דאס געזעץ מיינט. פון די אנדערע זייט דארף אבער יעדע ריכטער באשטימט און באשטעטיגט ווערן דורכן סענאט, יא ווי געזאגט די פרעזידענט נאמינירט דעם ריכטער אבער סענאט דארף אים אפרואוון, און טאמער יענער פירט זיך נישט אויף ווי ס'דארף צו זיין, זיין התנהגות איז שלא כשורה, האט די סענאט א ברירה ארויסצואווארפן. אונז קען מען שוין אביסל דאס העכסטע געריכט פון די נאנט, א משהו מער, א משהו נאנטער, און אונז ווייס מיר אויכעט, קום מיר אן יעצט צום יעצטיגן פאל וואס איז יעצט אין די נייעס, אז ס'איז דא א זיץ אינעם סופרים קאורט וואס איז געווארן ליידיג. יעצט קום מיר צו צו די פראצעדור ווי אזוי א פרישע ריכטער ווערט אויפגענומען, און די פראצעדור באשטייט פון פיר סטעפס. פיר זאכן, די ערשטע איז די פרעזידענט קלויבט איינעם אויס, דאס איז א כח וואס די קאנסטיטוציע שענקט פארן פרעזידענט אז ער זאל נאמינירן ווער דער נעקסטער ריכטער אינעם סופרים קאורט זאל זיין. נאכדעם וואס די פרעזידענט קלויבט אויס איינעם קומט מען אן צו די צווייטע סטעפ אז דער נאמינאציע, דער קאנדידאט, ווערט. באטראכט דורך א קאמיטע אינעם סענאט, דאס איז די סענאט דזשודישערי קאמיטי, דאס איז א קליינע גרופע אינערהאלב דעם סענאט וואס זיי דארפן קודם דורכגיין דעם קאנדידאט, און זיי האבן אויכעט דריי שטאפלען, סא אין די סטעפ אינעם צווייטן סטעפ זענען דא דריי שטאפלען וואס די קאמיטי פונעם סענאט טוט, די ערשטע איז. אז מען מאכט אן אויספארשונג, דאס הייסט מען מאכט א אויספארשונג, מען קריכט אריין דעם קאנדידאט אין די קישקעס, ווער איז ער, פון וואו קומט ער, וואס זענען זיינע קוואליפיקאציעס, וואסערע סארט מענטש איז ער, איז ער א היימישער, איז ער משלוני, איז ער נישט משלוני, קיצור אלע פרטים וואס זיי פילן זענען וויכטיג און נוגע ווערן דארטן באהאנדלט. די נעקסטע זאך איז אז ס'ווערט אפגעהאלטן א הערינג, א פארהער, דער קאנדידאט ווערט געברענגט פאר די קאמיטי און מען פרעגט אים אויס כל מיני קשיות וועגן כל מיני זאכן וואס עס זאל נאר זיין, וואס ער איז, וואס איז זיין פילאזאפיע וועגן געריכט, וועגן דעם געריכט, וועגן געזעץ, וואס זיין שטעלונג איז בנוגע פארשידענע קריטישע און וויכטיגע ענינים וואס זענען בשעת מעשה אויפן סדר היום, און אזוי ווייטער. נאכדעם שרייבט די קאמיטע אפ א באריכט, ס'איז געווען א פארהער, ס'איז געווען קודם, מ'איז אריינגעקראכן, מ'האט געמאכט אזוי ווי, מ'איז אריין, מ'האט געטון דערין, מ'האט זיך נאכגעפרעגט, מ'איז געגאנגען פרעגן די שכנים און די גוטע פריינט איבער יענעם מענטש, נאכדעם האט מען יענעם פארהערט, יעצט קומט א באריכט. שרייבט אפ א באריכט אויפן סמך פון די אינפארמאציע וואס די קאמיטעי האט צוזאמגעקליבן און וואס זיי האבן אויפגעכאפט דורכאויס דעם פארהער, דורכאויס דעם שמועס וואס זיי האבן געהאט מיט יענעם קאנדידאט, שרייבן זיי אפ א באריכט צו זיי רעקאמענדירן אים יא אדער ניין. נאכדעם, לאמיר זאגן אז די רעקאמענדאציע איז פאזיטיוו, ער האט באקומען א גוטע אויסצייכענונג ביים פארהער, און די דזשודישערי קאמיטעי פילט אז דער מענטש איז ראוי לאותה איצטלא, דעמאלטס ווערט עס געברענגט צו א אפשטימונג פארן גאנצן סענאט. די סענאט באשטייט פון הונדערט סענאטארן, יעדע סטעיט, יעדע שטאַט אין די פאראייניגטע שטאטן האט א רעפרעזענטאנץ פון צוויי סענאטארן אינעם סענאט, און אלע שטימען אפ. די פראצעדור איז, אויבן אויף, גאנץ פשוט, מען וואוט, טאמער יענער באקומט א מערהייט וואס זאגט יא, דעמאלטס ווערט ער באשטעטיגט און ער ווערט איינגעשוואוירן אלס ריכטער, אויב נישט איז נישט. יעצט דא קומען אריין נאך פארשידענע, ווי אייביג, און ס'ווייסט מען, אמעריקע בפרט איז זייער שטארק געשלאגן מיט דעם, אז ס'איז דא כל מיני לופהאולס, כל מיני לעכער און כל מיני דריידלעך און כל מיני פאטענטן און קונצן, וואס די סענאט פריער פארדעם סיי ווי דורך אויס די פיר שטאפלען פון נאכדעם וואס די פרעזידענט נאמינירט עימיצן ביז יענער ווערט למעשה באשטעטיגט אדער אפגעווארפן זענען דא כל מיני זאכן וואס קענען געשען כל מיני טריקס וואס מען קען אריינגעברענגט ווערן אין בילד צו אדער העלפן דעם פרעזידענט מיט זיין מיט דעם קאנדידאט וועמען ער נאמינירט אדער אים שטערן איז אבער אונז רעדן מיר ווי אזוי די פראצעדור איז אויף פאפיר, און ווי אזוי ס'גייט ווען אלעס איז כשורה, ווען אלעס שטימט לאמיר זאגן, דאס איז מער ווייניגער די פראסעס, און איינמאל דער דער קאנדידאט ווערט באשטעטיגט דורכן סענעט ווערט ער דערנאך איינגעשוואוירן צום אמט און ער בלייבט דארטן דינען אויפן גאנצן לעבן. יעצט פון איין זייט היות דער דארף דער ריכטער דארף נאכדעם נישט לויפן פאר ווידערערוויילונג, ער דארף נישט פירן קיין פאליטישע קאמפיינס, איז ער בעצם באשיצט פון פאליטישע איינפלוס, פון זיין, פון דארפן זיך צושטעלן צו דעם אדער צו יענעם, און בעצם איז טאקע אזוי, אבער נאך אלעם דער פרעזידענט וועט דאך אויפנעמען עימיצן וואס שטימט מיט זיין אדזשענדע, מיט זיין אויסקוק וויאזוי ער פילט אז דאס, אין וועלכע ריכטונג דאס לאנד דארף לויפן. איז במילא איז קלאר ווי די טאג אז די פרעזידענט נאמינירט וועמען ער נעמט אויף, די פרעזידענט האט א השפעה דא, א געוויסע באגרענצטע מאס השפעה, אבער פון דארטן און ווייטער איז א ברירה בידו פונעם אינדיווידואלן ריכטער וועם די פרעזידענט האט אויפגענומען און סענאט באשטעטיגט, צו שטימען אויף זאכן וויאזוי ער פארשטייט. און ס'זענען שוין געווען מערערע אנטוישונגען וואס פרעזידענטן האבן געהאט אז זיי האבן אויפגענומען א ריכטער, און יענער האט נישט געשטימט אייביג און אינגאנצן וויאזוי מ'האט זיך גערישט וויאזוי מ'האט געמיינט אז ער וועט. און דאס איז די פראצעדור וויאזוי א ריכטער ווערט אויפגענומען פארן סופרים קאורט פון אמעריקע אויף די וועלט. אזוי שפילט זיך עס אויס פאר אונזער פליישיגע אויגן דא אויפן עולם העשי'. אבער נאך אלעם ווייסט מיר אז דאס לעצטע ווארט האט די אמת'ע העכסטע געריכט וואס זיצט יעצט אין סעשאן און פסק'נט אפ אויף די וועלט. אבער דארטן איז די איינציגסטע פלאץ ווי מ'קען אביסל יא בעסער וויסן וואס די אויסגאנג גייט זיין, ווייל אונז ווייסט מיר וואס די פראסעס איז דארטן, מען דארף מער רעדן צו אים, מער רעדן צום אייבערשטן, ס'איז דארטן דא נאר איין, סוף כל סוף איז נאר דא איין ריכטער, שופט כל הארץ, און אברהם אבינו האט דאס געפרעגט בלשון, מיט א קוועשטן מארק, מיט א פראגע צייכן, אונז קען מיר זאגן כפשוטו, שופט כל הארץ יעשה משפט. און אי"ה זאלן מיר האבן א זיס און א פרייליך און א גליקליכע יאר, א גמר חתימה טובה.